האט דערגרייכט דעם ווארשטאט פון יצירה, אבער איך וואלט פון די הונדערטע לידער פערל סוצקעווערס וועגן ווילנער געטא אויסגעשניטן בלויז צוויי שורות, זיבן געסלעך, אלע מיט ליאלקעס, און א שטאט איז געווען אן א קינד. און פון דעם פאעטיש קאנדענסירטן טרויער און טרערן פארמעל וואלט איך געמאכט א מעדאליאן. זאל ער זיך באמבלען ביי אונזערע זארגלאזע קינדערשע קעפלעך. אויפן האלדז, ביז א פארדימענטענע פאעטישע טרער וועט אפגיין און אריינדרינגען טיף טיף אין זייער הארצן מיט דער שטילער קדושה פון אונזער פאלקישן חורבן, מיטן אידישן ניגון פון סוצקעווער'ס ליד, דעם ניגון, דעם סוצקעווער ניגון וואס דורות צוריק האבן ארויסגעשפילט ווילנער כלעזמרים דורך זיינע ביכער ווילנער געטא, די פעסטונג, אידישע גאס, געהיימשטאט, און די צענדליגער לידער און פאעמעס וועגן ווילנע, האט סוצקעווער צוריק אויפגעלעבט אונזער חרוב'ע היימשטאט, און די היימשטאט האט אויפגעלויכטן אין אלע רעגנבויגן פארבן פון ירושלים דליטא. דורך סוצקעווער'ס ווילנע געזאנגען, ליכטיגט היינט און ווארעמט ווילנע בכל תפוצות אידיש לעבן אפשר ניט ווייניגער ווי אין די יארן פון איר פיזישן געווען. זי איז נישט פארגאנגען. איר פוסטקייט איז פול, פול מיטן פאלק ווי דאס אויג מיט דער מאמען. ערגעץ נאך פלאטערט א שמע, א שול. ס'האבן אויף זיי ניט קיין שליטה די פלאמען. איך וואלט געשווארן אומערדיש איר גבול. טיף איז געווען און וועט זיין אירע שטאמען. ווער זאגט פארשוואונדן? א ליגן, א שפאס. אט איז זי ווידער אזוינס און אזאס, העכער פון האס און פון ציידעמער שאס. אָט איז די היײליקע קרעמל מיט קװאַס, און אָט איז די לערערין מירע אין קלאַס. עס בומקעט נאָך ערגעץ דער באַסער אין באַס, ייִדישע גאַס. סוצקעװער? סוצקעװער האָט זיך אַלײן זײַן פֿאָרמל אָפּגעשריבן, בלעטל פּאַפּיר, ביסט אַ דענקמאָל, אַ נעסט בױט די טױב אין דײַן חומר, בלעטל, אין דיר, ניט אין מאַרמאָר, איז אייביג דאס פנים פון טרוימער. איך גלייב אז אלע פארזאמלטע ווייסן און פארשטייען ווי ליב און אנגענעם עס איז צו רעדן און דערציילן וועגן סוצקעווער און וויפיל מען קען אלץ וועגן אים דערציילן. איך ווייס אבער אויך ווי שווער עס איז צו זיין איינער פון אן עולם און צו זיצן א פולער און שווייגן וועגן אים.

און דעם טייערן גאסט מיין ליבן אברהם ווינטש איך נייע לאנגע יארן מיטן פען און מיטן רוקזאק, ווייל וואו דו וועסט גרייכן אברהם ווייסן מיר וועט אונזער ווילנע זיין לעבעדיג מיט דיר, און מיר וועלן אין אלע אומעטומען זיין מיט דיר צוריק ווילנע. פעלן חבר גראדע זיינע פאר ווערטער. ליבער פריינט פארזיצער און חשוב'ע פארזאמלטע. חדשים לאנג האב איך זיך געגרייט צו קומען קיין מאנטרעאל באגעגענען און באגריסן אויפן אווענט פון אונזער ווילנער לאנדסלייט מיין חבר פון יונגווילנע אברהם סוצקעווער.

האט אברהם סוצקעווער נאך פאר דער מלחמה זיך שוין אויסגעטיילט מיט דער אנדערשדיגקייט פון זיין געמיט, מיט דער אנדערשדיגקייט פון זיין טאלאנט. להיפך צום שווערן טרויער וואס האט שטענדיג באהערשט אלע זיינע חברים, א טרויער א סאציאלער און א פסיכישער, איז סוצקעווער, כאטש ער האט געשטאמט פון דער זעלבער סביבה, געווען פארליבט אין זון, אין ליכט, אין קאָלירן, אין קלאַנג. ער איז געװען שפּילעװדיק, לײַכט און פֿאַרגאַפֿט פֿון דער שענער װעלט. זײַנע ערשטע צװײ ביכער, פֿון פֿאַר דער מלחמה, זײַנען כּמעט אין גאַנצן אױסגעפֿילט מיט נאַטור-לידער. סוצקעװער האָט אין זײַנע ערשטע ביכער זיך פֿאַרמאָסטן צו אַבסטראַהירן אַלע לעבנס-ערפֿאַרונגען, כּדי ער זאָל קענען אַריבערשפּרינגען די שװערלײַביקע װירקלעכקײט, װאָס האָט זײַנע חבֿרים געמאַכט אַזױ שװער און אַזױ כּמאַרנע-ערנסט. ער האט געזוכט אויסדרוקן פאר די באגריפן פון זאכן און ניט פאר זייערע קאנקרעטע ערשיינונגען, און דווקא אים, דעם האפערדיגסטן, דעם שפילעוודיגסטן, האט דער גורל באשלאסן צו שטעלן פאר א נסיון צו לעבן אין ווילנער געטא. די השגחה האט פארטראכט אז סוצקעווער זאל בלייבן לעבן אין גיהנום, אבער לאמיר זען צו ער וועט דארט זיין און ניט צעבראכן ווערן. וועט ער באנעמען די גרויס פון דער קאטאסטראפע, די היסטארישע צייט און דעם באזונדערן גורל פון אידן? וועט ער נאך קענען זינגען? וועט ער זיין בכח איינצוהאלטן זיין שעפערישע רו און גלייכגעוויכט? דווקא ער וואס האט שטענדיג געזוכט אין דער נאטור יונטעוו און הארמאניע? דווקא ער דער פארליבטער אין ווארט און קלאנג זאל שטיין פנים אל פנים מיט דער בלוטיגער צייט? לאמיר זען צו ער וועט ארויס אויך גייסטיג, צו ער וועט ניצל ווערן. סוצקעווער איז דורך דעם נסיון און איז ארויס דיכטעריש גאנץ ס'איז מיט אים געשען א דאפלטער נס, ער האט זיך אליין געראטעוועט, און זיין דיכטערישער קוואל איז ניט פארשאטן געווארן אונטער די חורבות פון ווילנער געטא. פון מיין פערזענליכער ערפארונג מיט די הארציגע און געדולדיגע מאנטרעאלער אידן ווייס איך, אז אויף אן אוונט פון די ווילנער אין מאנטרעאל איז ברוך השם ניט קיין דוחק אין רעדעס, אלע ווילן באגריסן דעם חשובן גאסט. דעריבער וועל איך בקיצור בלויז אנווייזן אויף איין שטריך פון סוצקעווער'ס נאך-מלחמה'דיגע ביכער. סוצקעווער איז געווען אין א סך טויט געפארן און איז ניצל געווארן. אין אזא מאמענט פון טויט געפאר בליצט אויף אין יעדן מענטש א געדאנק צוליב וואס זאל ער זיך ראטעווען. אלץ צו וואס א מענטש שטרעבט און וויל דערגרייכן, נאר ער שטופט אפ אויף שפעטער און לעבט דערווייל אן זיין דערגרייכטן ציל, ווערט אין מאמענט פון געפאר זיין לעבנס ציל צו וואס ער שטרעבט. אין די געפאר טעג פון סוצקעווער'ס לעבן זעהן מיר אים זיך רייסן צום לעבן גופא.

וואס איז דער אפגאט פון זיין לעבן. אין מאמענט ווען ער קומט אריין אין פוסטן שטיבל פון וואנעט די רוצחים האבן אוועקגעפירט זיין מאמען, צינדט זיך אן אין זיין מח א בילד וואו ער פארגלייכט די דריי קוילן וואס דער מערדער האט אריינגעשאסן אין זיין מאמע צו דריי בלוטיגע רויזן. עס קומט אים אויף אין זינען א טויב, א טראן, און די זון. עס קנאלן די ביקסן און זי פאלט ווי א טויב אויפן טראן פון דער זון. זיין ליבע צו שיינקייט

אין די קאנאליזאציע רארן. זינט סוצקעווער איז אין ישראל זוכט ער קינשטלעריש צו פארבינדן ירושלים פון דער ליטע מיטן אייביגן ירושלים פון ארץ ישראל. ווינטש איך אים אויף דעם וועג ווייטער צו גיין, און איך בין זיכער אז ער ער וועט קיינמאל ניט פארגעסן די חרוב'ע ירושלים דליטא ווען ער וועט באזינגען ירושלים אין בוי.

און געזאגט זיינע אייגענע פאר ווערטער און וואס ער האט זיך געגעבן דאס מי צו איבערליינען וואס חיים גראדע האט צוגעשיקט. מיר באדאנקען אויך דעם חבר גראדע, ער וועט אים זיכער זען, און אים איבערגעבן אונזערע בעסטע דאנקען פאר צושיקן אט די באגריסונג, און מיר באדאנקען אויך דעם ווילנער פארבאנד אין ניו יארק, דעם נוסח ווילנע, פאר די ליבע גרוסן און פארן ליבן שליח וואס זיי האבן אונז צוגעשיקט. און איצט חשוב'ע פריינט וויל איך מאכן אפאר אנאנסירונגען, קודם כל וויל איך אייך אנאנסירן אז מאנטאג וועט פארקומען אין מאנטריאל היי וועט פארקומען די געטא פייערונג, און איך בין זיכער אז אלע וואס זענען דא דא וועלן קומען צו דער געטא פייערונג מאנטאג, וואו דער גאסט רעדנער וועט זיין אונזער טייערער פריינט און חבר אברהם סוצקעווער. צווייטנס, וויל איך באדאנקען די גרופע ווילנער פרויען און וואס אקטיווע פרויען וואס האבן דא היינט צוגעגרייט דעם יום טוב, דאס איז די פריינד פישמאן, גענז, אריאן, ראטשילד, און דוכט די שוועגערין פון די ראטשילדס, איך האב פארגעסן דעם נאמען, א ערשט געקומענע, גאלדבערג, און איך וויל אויך באדאנקען מיינע פריינד דעם חבר גענז, און חבר כסף פארן ארויסהעלפן מיר היינט ביי דעם צוגרייטן דעם אוונט. און איצט חשוב'ע פריינט וועל איך געבן דאס ווארט באלד אונזער טייערן גאסט אברהם סוצקעווער מיט מיר נאר ערשט האט דער פריינט ראן דערמאנט וועגן דער מאמען פון אברהם סוצקעווער. ווען ער האט איר דערמאנט איז מיר האט עס מיר אזוי ווי א דריק געטאן ביים הארצן ווייל איך דוכט מיר בין דא פון די איינציגע וועלכער האט געקענט די מאמען פון אברהם סוצקעווער, בין געווען פון די איינציגע אפשר וואס זענען דא וועלכער איז אמאל ארויפגעקומען צו זיי אין הויז אריין, און איך האב איר זייער גוט געקענט. איך האב זייער ווייניג אין יענע יארן געקענט סוצקעווערן, נאך געווען גאר א יונגער גאר א יונגער בחור ווען איך האב פארלאזן ווילנע, אבער די מאמען געדענק איך גוט. נו, און אַזאַ מאַמע איז ווערט געווען אַזאַ זון, און זי איז ווערט געווען די אַלע פּאָעמעס און לידער, וואָס אַבֿרהם סוצקעווער האָט געווידמעט זײַן מאַמען. איך וויל איצט געבן, אָן קיין הקדמות, דאָס וואָרט דעם חבֿר סוצקעווער, אויף וועלכן מיר האָבן געוואַרט אַזאַ לאַנגע צײַט.

און אלע די וואס טראגן ווילנע אונזער הייליגע שטאט אין הארצן. טייערע חברים לעבן געבליבענע פון ווילנער געטא, חברים פארטיזאנער פון די וועלדער, יוגנט חברים, פענימער וואס האבן זיך איינגעקריצט אין מיין הארץ און וואס איך טראג זיי אויף אלע מיינע וואגל-וועגן. עלטסטער חבר מיינער דא ביים טיש, לייזער ראן, וואס מיט דיר בין איך דורכגעגאנגען כמעט מיין גאנצן לעבן. אומעטום האבן זיך אונזערע וועגן צוזאמען געבונדן אין לייד און אין פרייד, און איך בין אויסערגעווענליך גערירט אז איך זעה דיר איצט א לעבעדיגן דא מיט טייערע מאנטרעאלער אידן, און איך זאג פון ווייטן, טייערער חבר חיים גראדע וואס ביסט ניטא אדער אבער ביסט יע דא מיט אונז, און איך בין שטאלץ און איך גרייס זיך וואס דו פון יאטקעווער גאס פון דער פינסטערער קוזניע וואו איך פלעג קומען צו דיר אריינגייענדיג דורך א פינסטערן צימער וואס אין דער קוזנע האבן געגליעט עטליכע קוילן, דו וואס דורכגייענדיג אט דער קוזנע בין איך קוים אריין אין דעם קליינטשיקן צימערל דיינעם, ווען דערביי אויפן הויף איז געשטאנען דיין מאמע מיט די פארפרוירענע הענט און מיט די פארפרוירענע עפל, דו ביסט זוכה געווען צו ווערן איינער פון די גרויסע אידישע פאעטן ביים אידישן פאלק, ניט נאר פון היינטיקן דור, זיי געזונט, זאל דיין ברודער, זיי געזונט און זיי שעפעריש. איר האט אלע זיכער געהערט דעם נאמען פון פראפעסאר קלויזנער, וואס איז געבארן אגב לעם ווילנע לעם טראק, איינער פון די שעפער, פון די גרינדער פון דער העברעאישער ליטעראטור. דערציילט מען אז יוסף קלויזנער וואס איז געווען א נאנטער פריינט חבר מיט מענדעלען האט אמאל געפרעגט מענדעלען, זאג מיר מענדעלע, אז דו קומסט צו א עולם און דו רעדסט פארן עולם אף דער זעלבער טעמע וואס איך, איז אז דו רעדסט, שמייכלען אלע פענימער, מ'איז צופרידן, מ'איז גליקליך, און מען האלט דיר געוואלדיג לאנג אין אפלאדירן. און אז איך רעד פונקט אף דער זעלבער טעמע וואס דו, זיינען די פענימער קאלט און פארכמארעט און קיין האנט הייבט זיך ניט אויף. וואס איז די סיבה אין דעם? האט אים מענדעלע געענטפערט, ריכטיג, מיר רעדן טאקע אויף די זעלבע טעמעס ביידע, מער ווייניגער דעם זעלבן אינהאלט, די זעלבע טיפקייט פון די געדאנקען, אבער ס'איז איין אונטערשייד, דו רעדסט אויף חתונות דאס וואס מען דארף רעדן אויף לוויות. היינט מיינע טייערע חברים איז ביי מיר א חתונה, א חתונה. א פרייד פון זיך אויפטרעפן מיט אייך, אבער עס מוז זיך עפעס ארויסרייסן פון מיר, און די חתונה קען מער ניט אָנגיין אויב איך וועל ניט דערמאנען אט די גרויסע מיליאניקע לוויה, וואס איז דורכגעגאנגען פאר מיינע אויגן און פאר די אויגן פון מיינע חברים וואס זיצן דא. און דער שאָטן און דער לי און דאָס ליכט פֿון דער לוויה וועט מיטגיין מיטן ייִדישן פֿאָלק, מיין איך, אויף לאַנגע, לאַנגע יאָרהונדערטער. ווײַל שטענדיק, ווען איך טרעף זיך מיט ווילנער ייִדן, קלינגען ארויס פון מיין הארצן צוויי ניגונים און ביידע ניגונים פאראייניגן זיך אין די זעלבע קלאנגען, ביידע ניגונים גיבן ארויס איין קלאנג. דאס איז דער ניגון פון שהחיינו און דער ניגון פון אל מלא רחמים. דער ניגון פון שהחיינו וואס איך האב דערלעבט, וואס מיר אלע האבן דערלעבט, צו לעבן אין א דור ווען אונזער פאלק איז אויפגעגאנגען אין אן אייגן לאנד אין ארץ ישראל מיט לעבעדיגע פרייליכע מונטערע קינדערלעך און מיט א כח און מיט א ווערדע און מיט א גרויסן אויסבליק אויף דער צוקונפט.

פארשנייטע און פארחרב'טע אן א סימן, מיר ווייסן אפילו ניט וואו דער געביין זייערער איז פארברענט געווארן. און אין אט די ביידע קלאנגען זע איך זיך אליין ווי אין א שפיגל, און איך זע דעם גאנצן דור מיינעם ווי אין אן אויסטערלישן שפיגל. און אויב ס'וואלט געווען גענוג פאר אונז אלעמען, די כו, דער כוס מיט ביטערניש פון יענע אומקום יארן, גייט ניט אוועק א טאג ביז היינט. ביז מיט צען טעג צוריק ווען איך בין געווען אין תל אביב עס זאל נידערגיין צו אונז צו מיר און צו אלע ווילנער און צו אלע אידן די גרויל-גרוסן פון די ווילנער ווענט היינט צו טאג. פון די צוויי אויסגעשטרעקטע הענט פון ייווא. צוויי אייזן זענען געבליבן אזוי ווי אייזערנע הענט וואס שרייען צו די הימלען. און עס דערציילן ווילנער אידן וואס קומען איצט איבער די גרענעצן דערשלאגן זיך קיין ארץ ישראל, זיי דערציילן, ווי ניט לאַנג צוריק שוין נאָך די דייטשן, שוין אין אַ וועלט פון כלומרשטן שלום און פון מענטשן-פאַרברידערונג, האָט מען אויפגעריסן די אַלטע פונדאַמענטן פון דער גרויסער שול אויפן שולהויף. און ס'האט מיר דערציילט א פשוטער איד, אן פאעזיע, נאר די פאר פשוטע זאצן האבן ווי דינאמיט אויפגעריסן מיין הארץ, ווען ער האט מיר געזאגט אז לאנגע וואכן נאכאנאנד האבן די איצטיגע בעלי בתים פון ווילנע אריינגעלייגט דינאמיט אין די איינגעווארצלטע גרונטפעסטן פון דער גרויסער אלטער הייליגער שול, און מען האט געריסן די שול שטיקערווייז ווי לעבעדיג פלייש, און די שול האט זיך ניט אונטערגעגעבן, און מען האט געהערט איר קרעכצן און איר געוויין דורך לאנגע נעכט. און נאך א איד, א אוקערשט געקומענער, האט מיר דערציילט, ווי מען האט אויסגעגראבן דעם הייליגן קבר פון ווילנער גאון אויף פיראמאנט, אויפן אלטן בית עולם וואס איז פארוואנדלט געווארן אין א ספארט פלאץ. דאס געביין פון ווילנער גאון האט ניט געקענט געפינען קיין רו. אין דער שטאָט, װאָס האָט אים געגעבן אַן אײביקן נאָמען. און אַ דריטער ייִד דערצײלט מיר, אַז אױפֿן זעלבן בית־עולם, װוּ ס'איז געװען דער בױם פֿון גר-צדק, װער פֿון אונדז, װען מיר זײַנען געװען ייִנגלעך, געדענקט ניט דעם אױסטערלישן בױם, װאָס איז אַרױסגעװאַקסן פֿונעם אַש פון אָט דעם אויסטערלישן ניט-איד, גראַף פּאָטאָצקי, וואָס איז פאַרברענט געוואָרן אויפן קאַטעדראַל-פּלאַץ פאַרן זיך מגייר זיין, און איבער זיין קבר איז אַרויסגעוואַקסן אַ בוים מיט הענט ווי אַ מענטש, און דער בוים האָט נאָך געלעבט, איז נאָך געשטאַנען ביז מיט אַ יאָר צוריק, און אָט דעם בוים האָט מען אויך אונטערגעזעגט. און ניטא מער דער בוים, און אז איך האב דערהערט די דאזיקע מעשה, אן עכטע מעשה, איז לאנגע נעכט האב איך געהאט פאר זיך א וויזיע ווי דער בוים גייט ארום איבער דער וועלט און קלאפט ביינאכט אין אידישע טירן און פאטשט ביינאכט אין די געוויסנס, פון די פעלקער אין דער וועלט. ניט לאנג צוריק פאר מיין קומען דא, בין איך געווען אויף א שפאציר אין אונזער ירושלים, ווייל אונזער ירושלים דערמאנט מיר אם מערסטן אן ירושלים דליטא. עפעס ווי דער גייסט פון ירושלים דליטא וואלט אריבערגעפליגלט אין אונזער אייביגער ירושלים און קומענדיג קיין מאה שערים וואו מען רעדט אזוי געשמאק אידיש האב איך באגעגנט א אידן און זיך מיט אים פאנאנדערגערעדט האט דער איד מיר געזאגט אזא זאץ. ער האט געזען אז איך בין ניט קיין פרומער, איך גיי אן א היטל, האט ער מיר אנגעקוקט, געוואוסט אז איך בין א ווילנער, און ער האט צו מיר א זאג געטאן, אז א איד האט ניט קיין טלית, וויקלט ער זיך איין אין ארבע כנפות הארץ, און ער דאוונט. האב איך דעמאלט געטראכט אז א איד, אונזערער א איד, האט ניט קיין טלית, וויקלט ער זיך איין אין ארבע כנפות ווילנע און ער דאוונט. און מיר דוכט זיך, צי באוואוסטזיניק צי ניט באוואוסטזיניק, מיר וועלן שוין ביז אונזערע לעצטע טעג פארוויקלט זיין אין אט דעם טלית. ווער קען דעפינירן וואס איז די באזונדערקייט פון ווילנע? ווער קען זיך אריינטראכטן און פארשטיין וואס דאס באטייט אז אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק, קומענדיג פון רוסלאנד צוריק אין ווילנע, אין דעם ווילנע אן אידן ווען איך האב אנגעהויבן צו באקומען בריוו און גרוסן פון הונדערטער און הונדערטער אידן אין ראטן-פארבאנד טיף אין אזיע, און יעדער בריוו איז געווען מיטן נוסח איך באגריס דיר מאמענקע, באגריס דיר טאטינקע מיט די באפרייאונג, און קיינער פון אט די טאטינקעס און אט די מאמענקעס זענען שוין נישט געווען, און אלע בריוו אין שווערע זעק זענען געבראכט געווארן צו מיר און צו שמערקע'ן עליו השלום אויף מיצקעוויטש גאס פֿופֿצן, וואס אין יענער צייט געווען דער צענטער וואס ס'פלעגן קומען זיך צוטוליען, צוברידערן אלע לעבעדיגע האלעוועשקעס. געדענק איך אז צווישן אט די אלע בריוו האב איך באקומען א בריוו פון א ווילנער שוסטער פון סטעפאנגאס, דעם נאמען געדענק איך ניט גענוי, כ'האב נאך דעם בריוו ערגעץ אין תל אביב. שרייבט מיר דער שוסטער פון סטעפאנגאס וואס געפינט זיך ערגעץ ווייט ווייט פארוואגלט צי פארשיקט אין קאזאכסטאן, שרייבט ער מיר אזוי, טייערער אומבאקאנטער חבר סוצקעווער, איך בין א געבארענער ווילנער איד, איך ליג איצטער קראנק ערגעץ אין קאזאכסטאן, איך מאָן שוין גארניט, איך וויל שוין גארניט, אבער איין בקשה האב איך יא צו אייך, שיקט מיר צו פון ווילנע אביסל ערד, אביסל ווילנע ערד, וועט מיר גרינגער זיין צו ליגן דארטן ווייט אין דער פרעמד. עפעס אפשר מיט דעם אויסדרוק

אזוי ווי עס פירט זיך ביי אידן. און ס'איז א מערקווירדיגע זאך ווען איך דערצייל אייך אז וואו נאר איך קום איבער דער וועלט, און די לעצטע צען יאר שוין לעבנדיג אין ארץ ישראל און דארטן שאפנדיג, ציט מיר אבער צו אידן אומעטום, ווייל מיר זענען איין פאלק, איין גרויסע וועלט-הארץ. קלאפט ביי אונז וואגעליך פון צייט צו צייט איבער די ווייטקייטן פון דער וועלט, איבער לענדער פארשיידענע, געווען אין אפריקע און די דרום אמעריקעס און די סקאנדינאווישע לענדער און אייראפע, און אומעטום זענען קיין עין הרע פאראן לעבעדיגע אידן וואס טראגן מיט אזויפיל ליבשאפט דעם אנדענק פון אונזער שטאט, און ס'איז מערקווירדיג אז אין ארץ ישראל ביי דער סאמע אנפירערשאפט אין לאנד, אמבאסאדארן, קאנסולן, וואו איך קום איז אדער דער אמבאסאדאר אדער דער קאנסול א ווילנער איד. בין איך געווען אין ארגענטינע איז דאס געווען יעקב צור א ווילנער, זיין פרוי א ווילנערין בין איך געווען אין אפריקע איז געווען דער קאנסול יהודא גאלאן וואס איז שפעטער געווען ביי אייך דא אויך א ווילנער און אויך זיין ווייב א ווילנערין בין איך געווען מיט צוויי יאר צוריק אין לאנדאן פרעמדע גרויסע שטאט לאנדאן, זאגט מען מיר אז ס'וועט קומען מיר באגריסן דער ישראל קאנסול, נו, איז דאס געווען פאר מיר זייער בכבוד'יג, ישראל קאנסול, ווי איז זיין נאמען? אמיר, עמיר, א נאמען, קען קלינגען אראביש קען קלינגען העברעיש, אלנפאלס ניט קיין ווילנער נאמען. ווארט איך אזוי מיט שפאנונג דער קאנסול זאל קומען, און איך האב זיך פארגעשטעלט ער וועט רעדן עטליכע אפיציעלע ווערטער אזעלכע קאלטע אין עברית, גוט, און כ'וועל דארפן ענטפערן אין העברעיש. אויף אמאל לאזט זיך אריין א בחור. און איך גיב א קוק, עס איז גאר חבקע זאבלודאווסקי פון שניפישוק, דער ברודער פון אונזער טייערער סימע, וואס איז איצטער דער אמבאסאדאר אין פוילן. זאג איך, דו ביסט עס דער קאנסול? דו, דו ביסט עס טאקע? דאס ביסטו דער קאנסול? געדענקסט איך האב מיט דיר געשפילט צוזאמען פוטבאל אויף טוביאש'ס ציגעלנע אויף שניפישוק? זאגט ער, איך געדענק, אוודאי. זאג איך, דו געדענקסט ווי כ'האב דיר אמאל אריינגעווארפן אין קראפעווע? ענטפערט ער, יע, איך געדענק, פון דעסטוועגן בין איך געקומען דיר באגריסן. און באמת אזא פרייד, אזא פרייד, און נאך, נאך אסאך קאנסולן, נאך אסאך אמבאסאדארן, באמת בראש, בראש און דער שטאלץ פון ארץ ישראל זענען אונזערע ברידער. מיין טייערער חבר מלך ראוויטש וואס זיסט מיט אונז, און מיט דעם גופא וואס ער זיסט מיט אונז קרוינען מיר אים פאר א ווילנער, ווייל ער האט אנגעשריבן א פאעמע די קרוינונג פון א אידישן דיכטער מיט עטליכע יאר צוריק, נו, מאכן מיר איצטער ווידער א קרוינונג פון א אידישן דיכטער פאר א ווילנער, און איך מיין איר אלע מאנטרעאלער וועט זיין מיט דעם מסכים. איז אט וויל איך זיך איצטער אביסל אויס'טענה'ן מיט מיין חבר מלך ראוויטש. מיט עטליכע יאר צוריק איז אין ווילנע פארגעקומען א גרויסער ווילנע אוונט, א הזכרה, געווען אין תל אביב, זענען געווען איבער טויזנט מענטשן, און ראוויטש, ווי א פונקטליכער, ווי א פעדאנט, האט עפעס ניט געקענט פארטראגן די ניט גאר גוטע ארגעניזאציע פון יענעם אוונט, האט ער, איז ער צוגעגאנגען צו מיר און האט מיר געפרעגט, היתכן? סטייטש? ווילנער זאלן מאכן א גרויסע אזא גרויסע אונטערנעמונג אזא וויכטיגן אוונט און עפעס זאל טומלען זאל רעש'ן, וואס טוט זיך דא? האט זיך געדארפט ארויסכאפן פון מיר עפעס א שורה, כ'ווייס ניט אינגאנצן קיין בארעכנטע, איך האב ראוויטשן געזאגט אזוי, ווילנער זענען געווען גוט אין ווילנע. געדענקט עס מלך ראוויטש און ער פארט אוועק אין ניו יארק און דערציילט עס דארטן די ווילנער האבן זיי אים געוועלט צערייסן אויף שטיקער. וויל איך איצטער אזוי צו זאגן גלייכשטעלן דעם דאזיגן ענין. פארוואס, אויף דער פראגע פארוואס ווילנער קענען זיך ניט האַלטן צוזאַמען, אַזוי ווי אַנדערע אַזוי-גערופֿענע ייִדישע פֿעלקער, גאַליציאַנער, בעסאַראַבער, רומענער, אָדער אַפֿילו אַזאַ שטאָט ווי ביאַליסטאָק, וואָס האָט אַ קרית-ביאַליסטאָק אין ארץ-ישׂראל, און כ'האָב געהערט אַ אייגענע מויער אין ניו-יאָרק, און געבן אַרויס זשורנאַלן. נאָר די ווילנער, די סאַמע זעמל-מעל, זיי האלטן זיך עפעס ניט. איז אויף אט דער פראגע וויל איך חבר ראוויטשן ענטפערן אז ריינער גאלד האלט זיך ניט. מען מוז צו דעם צוגעבן א ביסל קופער, דאס מוזן זיין אנדערע, צין, איך ווייס וואס, אט דאס איז די סיבה. איצטער מיינע ליבע פריינט וויל איך אייך איבערגעבן אפאר גרוסן פון ווילנער וואס איך האב באגעגנט אין דער וועלט. זייענדיג אין אפריקע זאגט מען מיר אז דארט איז פאראן. א רב, א ווילנער. און וואו געפינט ער זיך דער דאזיגער רב? ערגעץ אין זולולאנד. ס'איז מיר זייער פאראינטריגירט, ווי קומט דאס? דער נאמען פונעם רב, איז פארענגלישט פארשטייט זיך, הייסט אייברעמס. ווי ער האט געהייסן אין ווילנע איז מיר שווער צו זאגן. נאָר אַז איך בין געקומען צו אים, האָט ער מיר געגעבן זײַן וויזיט-קאַרטע. שטייט אָנגעשריבן, איז זײַן טיטל אַזוי, אייברעמס, טשיף ראַבײַ אָוו נאַטאַל ענד זולולאַנד. אַזאַ מעשה? איך האָב געהערט, אַ ווילנער רב איז דער טשיף פֿון זולולאַנד. האב איך מיר געזאגט, גם זולו טובה, זאל זיין א ווילנער דארטן, אבער א מער טשיקאווערע פאסירונג מיט א ווילנער איז מיט מיר געשען נאך ווייטער אין אפריקע, אין מדבר קאלאהארי, איך בין ניט זיכער צי איר האט געהערט פון אזא מדבר וואס איז זיכער א פֿינף הונדערט מאל גרעסער ווי ארץ ישראל? פאראן אזא מדבר קאלאהארי, דאס איז אין זיד וועסט אפריקע, די הויפט שטאט אין דאזיגן מדבר הייסט ווינדהוק, און ס'איז זייער ווייט פון יאהאנעסבורג, אפשר א פֿינף טויזנט מייל פיר טויזנט מייל, פינף טויזנט מייל און געפלויגן א צוועלף שעה, וועט איר דאך פרעגן ווי קום איך דארטן, וויל איך אייך ענטפערן, מיר האבן איינגעלאדן, אז די ווילנער האבן מיר איינגעלאדן אין אפריקע, מיטן ציל צו בויען א בית ווילנא אין תל אביב, און איך בין געקומען און איך האב גערעדט, האט מען צו מיר געזאגט, פון אנדערע ארגאניזאציעס, דער עיקר פון יונייטעד דזשואיש אפיעל. וואס דארפסטו רעדן נאר פאר ווילנער? מיר זענען ניט קיין חשוב'ע אידן? מיר זענען דאך אויך ליטווישע אידן, רעד פאר אלע אידן, זאג איך גוט, פאנג איך אן צו רעדן אין די שטעט אין די שטעטלעך, דערוויילע אין איין שיינעם טאג איז אנגעקומען א בריוו, אן אייליקער בריוו וואס פון אידן וואס לעבן אין מדבר קאלאהארי צווישן די בושמענער און האטענטאטן, און זיי האבן געשריבן צום יונייטעד דזשואיש אפיעל אז אויב איך קום דארטן ניט הערן זיי אויף צו געבן געלט פאר ארץ ישראל. נו, אזא שונא ציון בין איך דאך ניט. זאג איך גוט, איך פלי. האב איך געהאט צו מיין דיספאזיציע אן עראפלאן ווען איך האב געדארפט, און כ'האב זיך א לאז געטאן פון יאהאנעסבורג צו מדבר קאלאהארי, און ס'איז שוין געווען אפגערעדט אז דארטן זאלן מיר אידן אפווארטן. גוט, פלי איך לאנגע שעות, אפשר א צען צוועלף שעה. און דער עראפלאן לאזט זיך אראפ עפעס אויף א פארהארטעוועטן שטיק מדבר, לאזט מיר אראפ, איז נאך א איד מיט מיר, און פליט ווייטער אוועק, און איך זע קיינעם ניט, איך זע קיינעם זאל מיר ווארטן. און דאָ ווייס איך, אַז ס'איז ס'לאַנד פון די האָטענטאָטן און פון די בושמענער, טראַכט איך, גוואַלד, באַלד וועלן מיר באַפאַלן די האָטענטאָטן, זיי וועלן מיר אויפעסן, און כ'וועל ווערן פאַרשריבן אין דער געשיכטע פאַרן איינציקן יידישן שרייבער, וואָס איז אויפגעגעסן געוואָרן ניט דורך שרייבער, נאָר דורך האָטענטאָטן. גוט, ווערט מיר קאַלעמוטנע אויפן האַרצן, ווערט קאַלעמוטנע אויפן האַרצן, איך שטיי אַזוי, איך ווייס ניט וואָס צו טאָן. מיטאמאל זע איך ווי דער איד וואס איז אויך אראפגעגאנגען פון עראפלאן קומט צו צו מיר און זאגט צו מיר אזוי, איר זענט מיסטער סוצקעווער. זאג איך יע. זאגט ער, פון וואנען ווייסט איר? זאגט ער, כ'האב געזען אין צייטונג אייער בילד, איך, זאגט ער, מוז גלייך אוועקפארן פון דאנענט, איך מוז אוועקפארן צו מיינע ביזנעס אין ווי האט געהייסן די שטאט? אין וואלפיש ביי, ביים אינדישן אקעאן. אבער איך וויל אייך געבן עטליכע עצות איידער איך פאר אוועק. פארכאפ איך נאך ביי אים צו פרעגן, א איד אין וואלפיש ביי וואס טוט איר דארטן? זאגט ער, איך האב גרויסע געשעפטן מיט וואלפישן. איך כאפ די וואלפישן זאגט ער, איך מאך מיט זיי געשעפטן, די פלייש מאל איך, פון די פון די פון די שפייעכץ פון מויל זאגט ער מאך איך די בעסטע פארפום. זייער אויסטערלישע זאכן. אבער אייך וויל איך געבן א עצה. זאג איך, וואס פאר א עצה? איך זע דאך אז איר וועט דא בלייבן דארפן בלייבן ווארטן אויף די וועלכע וועלן קומען צו אייך, איז וויל איך אייך געבן א עצה, אז דער שנירל פון אייער שוך וועט זיך אפבינדן, ס'טרעפט דאך, זאלט איר זיך ניט איינבייגן צו פארבינדן דעם שנירל. איך האב געמיינט אז דער איד איז משוגע געווארן? וואס איז דאס פאר א רייד? זאג איך, ר' איד, איר מאכט פון מיר חוזק? זאגט ער, ניין איך מאך ניט קיין חוזק, דער גאנצער שטח וואו איר שטייט, וואו איר געפינט זיך, דאס איז א דימענד שטח, אין קימבערלי ווייטער ליגן די דימענדן אין דר'ערד, און פערציג טויזנט שווארצע דארפן ליגן נאך טיפער אין דר'ערד זיי ארויסצונעמען, אבער דא אויף דעם פלאץ, דער פלאץ איז באקאנט אז די דימענדן ליגן כמעט ווי אויבן אויף, אַז איר װעט זיך אײַנבײגן צו פֿאַרבינדן דעם שנירל פֿון אײַער שוך, װעט שױן אַ אױג, װאָס איר זעט עס ניט, איר זעט ניט די אױג, נאָר די אױג זעט אײַך, װעט אײַך שױן אָנצילן אַ ביקס און איר װעט קריגן אַ קױל, װעט אַפֿילו ניט װיסן פֿון װעמען, און איר װעט פֿאַלן דאָ, און דאָ װעט איר בלײַבן. װערט מיר טרױעריק, עס װערט מיר פֿינצטער, און איך טראַכט בײַ זיך, גאָט מײַנער, װאָס ביסטו אַזאַ שוטה? װאָס האָסטו געדאַרפֿט האָבן עראָפּלאַנען, װאָס האָסטו געדאַרפֿט פֿליִען אין צווישן די בושמענער, צווישן די האטענטאטן, קיין גאנצער וועסטו שוין פון דא ניט ארויסגיין. אבער גאט איז דאך א פאטער. זע איך מיטאמאל ווי אויפן בלויען האריזאנט באוועגן זיך צוויי אויערן. צוויי פלעקן, צוויי שווארצע פלעקן, שפעטער האב איך דערזען אויערן, און נאך שפעטער האב איך דערזען א קאפ פון א אייזל, און נאך שפעטער האב איך דערזען איבערן אייזל א איד מיט א בארד. איז מיר שוין געווארן עפעס פרייליכער סיי פון אייזל און סיי פון דעם בארד, און ס'דערנענטערט צו מיר, און א איד איז אראפגעשפרונגען פון אייזל, און זאגט מיר אויף א געשמאקן ליטווישן אידיש, אוי, איר זייט דאך סוצקעווער אנטשולדיגט מיר וואס איך פארשפעטיגט, מיין קאר איז געבליבן שטעקן אין זאמד, האב איך קוים געכאפט אן אייזל, איך האב געיאגט אים און שיר צובראכן דעם רוקנביין, אבי איך האב אייך געפונען, זאג איך, איך בין אייך אלץ מוחל, אבי איר זייט מיין רעטער, אבי איר וועט מיר ראטעווען. זאגט ער, קומט. זענען זיך צונויפגעקומען, זאגט ער, אן ערך א דריי הונ אן ערך א פֿינף און זעכציק אידן פון א ראדיוס פון דריי הונדערט קילאמעטער, פון דעם גאנצן געגנט אין א שולכל וואס שטייט אינמיטן מדבר אייך צו הערן. קומט אין דאזיקן שולכל, ווייל היינט אין אוונט דארפט איר אויפטרעטן. און די זון האט זיך שוין ארונטערגעלאזן, און מיר זענען געגאנגען איך בין שוין געווען א צופרידענער, און דער אייזל איז געגאנגען הינטער אונז. קומט פאר צווישן מיר און יענעם אידן אזא דיאלאג, וואס איך וועל זיך באמיען אים איבערצוגעבן מער ווייניגער פונקטליך. איך גיב א פרעג דעם אידן, זאגט מיר ר' איד, פון וואנעט שטאמט איר? זאגט ער צו מיר אזוי, איר האט געהערט א שטאט ווילנע? זאג איך, ר' איד איר מאכט דאך פון מיר חוזק, וואס הייסט איך האב געהערט א שטאט ווילנע? איך בין דאך א ווילנער! זאגט ער רגע רגע זאגט ער איך האב געהערט אייער נאמען האב איך זיך דערמאנט אז מיט זעכציג יאר צוריק ווען איך האב געלערנט אין ראמיילעס ישיבה איז געזעסן מיט מיר אויף איין באנק איינער שמעון סוצקעווער זאג איך יא זאג איך ס'איז מיינער א פעטער שוין ווערן מיר שוין קרובים אויכעט נאך פרעג איך אים ווייטער זאגט מיר ר' איד ווי לאנג וואגלט עס ארום א איד דא אין מדבר זאגט ער ניט לאנג, אינגאנצן אַכט און פֿופֿציק יאר. אך אזוי? ניט מער? האט איר דאך איבערגעשטיגן משה רבינו? משה רבינו האט געוואגלט אין מדבר פֿערציק יאר, און איר אַכט און פֿופֿציק? האט עס דער איד גענומען פאר זייער ערנסט. און ער האט זיך אפגעשטעלט א וויילע, און איך האב זיך אפגעשטעלט, און דער אייזל האט זיך אפגעשטעלט, און ער גיט אזא קער צו מיר דעם קאפ מיט דער בארד, און זאגט צו מיר אזוי, איר ווייסט זאגט ער פארוואס משה רבינו האט געוואגלט אין מדבר בלויז פערציג יאר און ניט מערער? זאג איך ניין, איך ווייס ניט, איך בין דעמאלט ניט געווען. זאגט ער צו מיר, וועל איך אייך זאגן. משה רבינו האט געהאט צו טון מיט אידן האט ער מער נישט געקענט אויסהאלטן, איך האב צו טון מיט האטענטאטן קען איך אויסהאלטן נאך הונדערט יאר. נו, אז איך זע אזא ווילנער אידן איז דאך עפעס ניט קיין קלייניקייט, און איך מוז אייך זאגן איך בין אריין אין דאס דאזיגע שולכל און איך האב א קוק געטון ווי עס ליגט א סידור און וואו איז געדרוקט דער סידור אין דער דרוק פון האלמנה ואחים ראם, איז מיר געווארן עפעס אזוי ווארים אין אלע מיינע גלידער, און ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן פאר די אידן, איז ביים הערן די ערשטע קלאנגען מיינע האבן גענומען רינען ביי זיי טרערן אין די פארקאלטנטע בערד. זיי האבן שוין נישט געהערט קיין נייעם אידישן ווארט דרייסיג יאר. דער לעצטער, האבן זיי מיר דערציילט, איז דארטן געווען שמריהו לעווין, דער בארימטער ציוניסטישער מנהיג. ער איז געווען אין די צוואנציגער יארן. פון דעמאלט ביז אייער קנעכט וואס שטייט דא, איז נישט געווען קיינער אין יענע ווילדענישן. און איך האב גערעדט אויף דער טעמע פון ירושלים דליטא ביז ירושלים, און אז איך האב געענדיגט, איז צוגעגאנגען צו מיר א איד מיט פארוויינטע פייכטע פריידיגע אויגן און זאגט צו מיר אזוי, פריינד סוצקעווער זאגט ער, כ'האב געהערט ווען איר האט גערעדט האט איר דערמאנט ירושלים, זאגט מיר, איך בעט אייך, דאס איז טאקע ירושלים פון סידור? דאס איז געווען עפעס אזוי תמימות'דיג און אזוי אידישלעך און אזוי מענטשלעך די דאזיגע פראגע, אז באמת אין מיר אליין האבן זיך אויפגעוועקט טרערן. און שפעטער זענען צו מיר געקומען די נכבדים פון יענע געגנט מיטן גבאי פון שול, און ווען זיי האבן דערזען אז איך נעם ארויס מיין ארץ ישראל פאס און וויל זיי עפעס ווייזן און א פאטאגראפיע וואס איז געלעגן אין דעם פאס און זיי האבן דערזען דעם פאס רופט זיך אפ צו מיר דער גבאי אזוי הערט זיך איין איך האב צו אייך א גרויסע בקשה איך לייג איין ביי אייך אפאר הונדערט פונט און לייט מיר אויף א טאג דעם פאס. זאג איך, וואס דארפט איר אים האבן? זאגט ער, איך וויל גיין מיט נאך אידן צו דעם מעיאר, צו דעם ראש העיר, צו דעם פרעזידענט פון שטאט ווינדהוק, ווייזן אים דעם פאס און זאל ער זען אז ארץ ישראל איז ניט אויסגעטראכט. ווי איר פארשטייט איז אומעטום זיינען פאראן ווילנער אידן, ליטווישע אידן, וואס פרייען זיך מיט א אידיש ווארט, און וואס טרערן פלייצן ארויס פון זייערע אלטע אויגן ביים דערהערן א אידישן קלאנג. איך מוז אייך אבער אויך זאגן אז איך האב געהאט פארשידענע קוריאזן אפילו מיט ווילנער, כ'וויל נישט זאגן וועלכע שטאט דאס איז געווען, טאקע אויך אין זעלבן אפריקע, ווען כ'האב גערעדט, און א ווילנער האט מיר געדארפט פארשטעלן, אבער א ווילנער וואס איז שוין דארטן לאנגע לאנגע יארן, און ער האט נאך א חסרון, ער איז א גביר אויך דערצו. האט זיך אוועקגעשטעלט און מיר ניט אנדערש פארגעשטעלט ווי דאקטער סוצקעווער, האב איך זיך גלייך אויך אוועקגעשטעלט און כ'האב געזאגט צו אים, טייערער לאנדסמאן, אויב איך בין א דאקטער, זייט איר א פעלשער. און די די פרוי פון אט דעם טשערמאן האט דערוויילע ווען איך האב גערעדט אזוי פירט זיך דארטן יענע מנהגים האט זי צוגעגרייט גוטע זאכן כדי מיר מהנה צו זיין איך האב גענדיגט רעדן זיך געזעצט ביים טיש איז זי צוגעגאנגען צו מיר א דערפרייטע א צופרידענע און איז צו מיר געזאגט אזוי, איר ווייסט וואס מיסטער סוצקעווער אייער רעדע איז מיר זייער געפעלן, זייער געפעלן, אבער אויב איר וועט ניט האבן פאראיבל וויל איך אייך עפעס פארלייגן. וואס ווילט איר מיר פארלייגן? זאגט זי, נאכדעם ווי איך האב געהערט ווי איר רעדט אזוי שיין דוכט זיך מיר אז ס'וואלט געווען גאנץ קלוג פון אייער זייט ווען ער הייבט אן צו שרייבן. נו, זאל עס אייך פארשריבן ווערן אויפן קאנטע פון אונזערע ווילנער. זאל עס אייך פארשריבן ווערן. אבער דאס איז דאך אלץ ווייט ווייט ניט ווי אין די אמעריקאנער לענדער, פארשטייט זיך. און דא קען מען מיר גוט, מען ווייס ווער איך בין. און ס'וועט ניט דארפן דא געשען מיט מיר אזא קוריאז ווי ס'האט געטראפן אין תל אביב, קומען צו מיר אמאל טאקע אין רעדאקציע, אין רעדאקציע, זיך נאכפרעגן אויף איינעם, איינער, א בחור וואס האט געזאגט אז ער איז געווען א פארטיזאן, פארטיזאן, זייער פיין, אויפגענומען גוט, פרעג איך אים אזוי, איר זענט געווען א פארטיזאן? וואו זענט, פון וואנען שטאמט איר?

ביסט דאך זיכער אפאטאשו? אפאטאשו פון די פוילישע וועלדער? זאגט ער, ניין, איך בין געווען א פארטיזאן אין די פאלעסער וועלדער. נו, איז איך גלייב אז מיט מיר וועט דא אזעלכע קוריאזן נישט געשען, מיינע ליבע פריינט. דאס זענען קולטורעלע אידן, באוואוסטזיניגע, האבן ליב אידישע ליטעראטור און אידישע פאעזיע. און איך וועל פארענדיגן אביסל ערנסטער. און איך וויל אייך זאגן מיינע אן איבערלעבונג מיט עטליכע יאר צוריק, וואס איז פארבונדן מיט אונז אלעמען. מיט אונזער געשיכטע, און ס'האט פאר מיר אלנפאלס א סימבאלישן באטייט. איך בין געווען מיט אייניגע יאר צוריק אין האלאנד, אין אמסטערדאם. דארט איז פאראן א בארימטער מוזיי, די ראזענטאליאנא. האב איך דארטן געזען אן אויסטערלישן כתב יד, א מאנוסקריפט וואס אזוינס האב איך נאך נישט געזען אין מיין לעבן, כאטש כ'האב געארבעט אין ייווא, געגאנגען אין די ביבליאטעקן און שוין געזען פארשיידנס. וואס האב איך געזען דארטן? כ'האב געזען א פארמעט אן אויפגעקאלערטער פארמעט, אן אלטער, זייער אן אלטער, און איבער די אותיות זענען געהאנגען פערל. ווי קומט דאס אזא כתב יד? ווייזט זיך ארויס אז ס'האט א לאנגע געשיכטע, אן ערך אין צוועלפטן יאר-הונדערט, אין דער צייט פון הרב מרוטנבערג איז געווען א איד הרב יצחק בן משה וואס ער האט געשריבן אויף א פארמעט אויף א פארמעט זיינעם א ספר א חיבור, און ער איז געיאגט געווארן פון זיין לאנד, געוואנדערט איבער שיפן, און ס'איז געשען א שטורעם, און די שיף איז דערטרונקען געווארן, און יצחק בן משה איז דערטרונקען געווארן, און צוזאמען מיט זיי איז אראפ זיין חיבור אין די טיפענישן פון ים. אין לאנגע יארהונדערטער ארום, אן ערך סוף אכצנטן יארהונדערט, האבן פישער פון האלאנד זיך געלאזט כאפן פיש, און אין זייער נעץ האבן זיי ארויסגעצויגן. דעם פארמעט פון יצחק בן משה, און ליגנדיג לאנגע יארהונדערטער אין וואסער האבן זיך אנגעטאן פערל אויף די אלטע הייליגע אותיות. דער פארמעט איז שפעטער איז שפעטער אפגעדרוקט געווארן אונטערן נאמען אור זרוע, א איך האב דערזען אידישע, העברעאישע אותיות, לאנג געלעגענע אויף דער טיפעניש פון ים, און דאך איז אנגעטאן געווארן אויף זיי אויף יעדן אות א קרוין, א פערל. האב איך געטראכט אז אזוי איז אויך מיט אונזער שטאט, מיט ווילנע, די פארזונקענע אין דער פינסטערניש אויפן אפגרונט פון דער פינסטערניש. אבער איך בין אויך זיכער אז די שטאט וועט ארויסגעצויגן ווערן פון די אפגרונטן, און פערל וועלן זיך אנטאן אויף די אידישע אותיות, אויף אידישע נעמען, אויף אונזערע מירעס און וויטענבערגס. און די אפעסקינס און די פארטיזאנער וואס ליגן איצטער אין די וועלדער פון נאראטש און פון אסאך לעבעדיגע נעמען, און אט די ליכטיגקייט וועט באשיינען אונזער אידישן פאלק אויף אלע אייביגקייטן.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט.